ברוך השם, מסכת סוטה, דף כ"ג, עמוד ב', דער פערדער פרק, זאגט די משנה, ארוסה, ארוסה הייסט מ'האט איר מקדש געווען אבער ס'איז נאך נישט געוועזן קיין חופה, און דער ארוס האט איר מקנא געווען

זיי טרינקען נישט די מים המרים כאטש נסתרה ולא נוטלות כתובה, אבער די כתובה נעמען זיי אויך נישט, שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק אשר תשטה אשה תחת אישה, די דין איז געזאגט געווארן. אויב תשטה אשה תחת אישה ווען זי האט זי איז שוין אונטער דעם מאן, פרט לארוסה זי נאך נישט תחת אישה ושומרת יבם, דעריבער לא שותות, אבער די כתובה נעמט זי נישט, ווייל זי האט דאך גורם געווען אז זאל ווערן גע'אסר'ט אויף אים, ווייל נסתרה אחר קינוי.

און קיין כתובה נעמען זיי אויך נישט, כאטש שטענדיג אלמנה לכהן גדול האבן די רבנן נישט גע'קנס'עט, זי פארלירט נישט די כתובה, אבער דא א ווייל די סתירה האט דאך גורם געווען זאל ווערן גע'אסר'ט, אפילו זאל זיין ראויה וואלט זי דאך געווארן גע'אסר'ט צוליב די סתירה, האט זי נישט קיין כתובה, ס'איז דאך נישט בעסער פון א כשר'ע

ושבאו לה עדים שהיא טמאה, אז ס'איז דא עדות אז זי איז טמא, והאומרת איני שותה, אדער זי זאגט זי וויל נישט טרינקען, דעמאלט גע'אסר'ט איז זי דאך צום מאן, וועגן קינוי וסתירה, און דער טרינקען דארף מברר זיין צו נטמאה או לא, אבער אויב זי וויל נישט טרינקען פארלירט זי די כתובה. ווי איז אבער אמר בעלה איני משקה,

מתו בעליהן עד שלא שתו, דאס גייט ארויף אויף אלע סוטות הנסתרות, זענען ראוי צו טרינקען, אבער דער מאן איז געשטארבן איידער האט איר געגעבן צו טרינקען. בית שמאי אומרים זאגן די בית שמאי נוטלות כתובה, זיי נעמען די כתובה ולא שותות און זיי טרינקען נישט, זיי טרינקען נישט ווייל עס שטייט דאך אין פסוק דערמאנט והביא האיש את אשתו,

ובית הלל אומרים, די בית הלל זאגן, או שותות, אדער מען טרינקט, או לא נוטלות כתובתן, אדער מען נעמט נישט די כתובה. און דא אויך, ווייל אויב מען קען דאך נישט טרינקען, קען מען נישט נעמען די כתובה. מעוברת חבירו, איינער איז געשטארבן, אדער האט גע'גט די פרוי, און די פרוי איז מעוברת, מינקת חברו, אדער זי זייגט א קינד, האבן די חכמים גע'אסר'ט אז מען טאר נישט נעמען מינקת חברו ביז די קינד וועט אלט זיין צוויי יאר, וואס דאס איז דער שיעור פון זייגן, און ער איז געגאנגען און האט גענומען מינקת חברו, און אחר קינא לה,

איילונית, איילונית ווערט אנגערופן אזעלכע וואס איז געבוירן געווארן גלייך איז זי א איילונית, זי האט סימני איילונית, וזקנה, זי איז א זקנה, וש אדער שאינה ראויה לילד, זי האט געטרינקען כוס עיקרין, און זי איז נישט ראוי זאל געבוירן, און דער וואס האט נישט קיין קינדער טאר מיט זיי נישט וואוינען,

זאגן מיר שותות זיי הייסן ראויה אז ס'איז ראויה לאישות, ושאר כל הנשים און אלע אנדערע פרויען או שותות או לא נוטלות כתובה, אדער זיי טרינקען און אויב זי איז דער גורם מ'זאל נישט טרינקען נעמט זי נישט קיין כתובה. אשת כהן שותה, אשת כהן קען מען אנטרינקען די מי המרים, ומותרת לבעלה, אויב נמצאת נקיה איז זי מותרת לבעלה, די גמרא פרעגט ס'איז דאך מפשיטא, ענטפערט די גמרא, איך קען מיינען אפשר נאנסה, און א אשת כהן שנאנסה איז דאך אסור לבעלה, זאגן מיר איך האב פאר דעם נישט קיין מורא. אשת סריס שותה. דא רעדט זיך אז ער איז געווארן א סריס נאכדעם וואס ער האט גענומען, איז דאך קדמה שכיבת בעל לבועל, דעריבער זאגן מיר שותה, און עס רעדט זיך אזא איין סריס וואס ער מעג איר האלטן, על ידי כל עריות מקנין, מען קען ווארענען אויף אלע עריות, דאס הייסט

און די וואס מיר גייען דערמאנען, אויב די בית דין זעט אז זיי פירן זיך בפריצות מיט א געוויסן מענטש, טוט די בית דין ווארענען, אל תסתרי עם פלוני, מי שנתחרש בעלה, דער וואס דער מאן איז געווארן א חרש, או נשתטה, או שהיה חבוש בבית האסורין, אדער איז געוועזן אין תפיסה. לא להשקותה אמרו,

אדער דער שוטה וועט ווערן געזונט, ישקנה, זאל ער אנטרינקען איר, ווייל ר' יוסי זאגט עס דארף נישט זיין וקנא והביא אז דער מענטש וועלכער האט איר געווארנט אז דער מענטש זאל איר ברענגען צום טרינקען. רש"י. פרעגט די גמרא, מישתא הוא דלא שתיא, אין דער משנה האט מען געלערנט ארוסה ושומרת יבם,

אבער ווארענען טוט מען זיי ווארענען, מנא הני מילי פון וואנען ווייס איך דאס? דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, די ואמרת אליהם איז מיר א ריבוי, לרבות גייט מען מרבה זיין ארוסה ושומרת יבם לקינוי, טאקע פון דעם דין אז זיי טרינקען נישט בין איך ממעט,

ווייל ער זאגט ביי שומרת יבם פעלט דאך נישט קיין מסירה לחופה הייסט עס געכער תחת אישך, דעריבער זאגט ר' יאשיה אז די מיעוט גייט ארויף אויף ארוסה און די ריבוי גייט ארויף אויף שומרת יבם. רבי יונתן אומר רבי יונתן זאגט תחת אישך פרט לשומרת יבם.

בין איך נאר ממעט שומרת יבם, ווייל אזוי עס שטייט דאך דא, אוציא שומרת יבם ולא אוציא את ארוסה, ווי די גמרא וועט באלד זאגן די סברה פון רבי יונתן. תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר תשטה אשה תחת אישה, פרט לארוסה, אז ארוסה איז אויך דער דין לא שותה. זעהן מיר דאך דא אויך אז ווען איך האב נאר איין מיעוט, איז לויט רבי יונתן בין איך ממעט א שומרת יבם לא שותה, און לויט רב יאשיה'ן בין איך ממעט ארוסה, פארוואס איז אזוי? מר אלימא ליה ארוסה, רב יונתן לערנט אז ארוסה הייסט מערער אשתו מערער ווי שומרת יבם, פארוואס? דקידושי דידיה, ער האט דאך איר מקדש געווען, אבער שומרת יבם, האט ער דאך איר נישט מקדש געווען זי איז זקוקה ליבם מכח קידושי אחיו, וסוקלין על ידו אויב זינתה קומט א סקילה צוליב אים, אבער שומרת יבם קומט נישט קיין סקילה אויב זינתה. ומר, אבער רב יאשיה אלימא ליה שומרת יבם. שומרת יבם דארף געכער הייסן תחת אישך, אז איך האב א מיעוט דארף איך נאר זאגן אויף וועלכן, אויף ארוסה, פארוואס? דלא מיחסרא מסירה לחופה, ווייל עס פעלט נישט ביי א שומרת יבם מסירה לחופה, זי ווערט דאך נקנית צו דעם יבם בביאה גרידתא, אפילו בזנות איז זי שוין כאשתו לכל דבר, די גמרא וועט עס באלד אראפברענגען עמוד ב'. קומט דאך אויס אז אין אונזער משנה וואס עס שטייט סיי ארוסה סיי שומרת יבם לא שותות, דאס גייט אזוי ווי רב יונתן, ווייל לויט רב יאשיה'ן זאגן מיר דאך אז שומרת יבם איז יא שותה. פרעגט די גמרא ורב יונתן, האי איש איש מאי עביד ליה, וואס טוט ער אראפלערנען פון איש איש, מיבעי ליה דארף דאס האבן לרבות מרבה זיין, אשת חרש ואשת שוטה ואשת שעמום, שעמום מיינט מען זאגט דער רש"י דער וואס איז געשלאגן בתמהון לב. דאס הייסט ער איז נישט ביים גאנצן געזונט, אז דארטן זאגן מיר כאטש ער קען נישט ווארענען אבער די בית דין טוט פאר אים ווארענען. פרעגט די גמרא ורב יאשיה האי תחת אישה מאי עביד ליה? וואס לערנט ער אפ פון דעם תחת אישה? רבי יונתן זאגט אז דער תחת אישה גייט מען ממעט זיין ארוסה, אבער לויט אים וואס לערנט ער אפ פון דעם תחת אישה? מיבעי ליה ער דארף דאס האבן להקיש איש לאישה, צוגלייכן א איש צו א אישה, ואישה לאיש און א אישה לאיש, די גמרא ווייטער דף כ"ז עמוד א', סוף עמוד זאגט אז דאס וואס שטייט אשר תשטה אישה תחת אישה דאס איז מיר איבריג צו זאגן להקיש איש לאישה ואישה לאיש, אז וואס טו איך צוגלייכן אישה לאיש, אזוי ווי דעמאלט ווען ער איז א סומא ער איז בלינד האט ער נישט אנגעטרינקען ווייל עס שטייט ונעלם מעיני אישה, דוקא ווען ער האט אויגן צו זעהן, איז די זעלבע זאך אויב זי איז א סומא האט ער נישט אנגעטרינקען, דאס טוה איך טוה איך צוגלייכן אישה לאיש, און אויך טוה איך צוגלייכן איש לאישה, אזוי ווי ווען זי איז חיגרת זי הינקט, אדער דעמאלט גידמת אפגעהאקט א האנט האט זי נישט געטרינקען, ווייל עס שטייט אין פסוק והעמיד הכהן את האישה לפני ה', דעריבער זאגן מיר אז אויב חיגרת קאן זי ניט שטיין, און עס שטייט ונתן על כפיה, און אויב זי האט נישט קיין האנט קאן דאך נישט זיין די ונתן. איז די זעלבע זאך אויב ער איז געווען חיגר אדער גידם, האט ער אויך נישט אנגעטרינקען. דאס לערן איך אפ פון דעם תחת אישה, רש"י. פרעגט די גמרא, אלא טעמא דכתיבי הני קראי. דער גאנצער טעם איז ווייל איך האב פסוקים ממעט זיין ארוסה, דעריבער זאגן מיר ארוסה לא שותה. הא לאו הכי, ווען נישט וואס איך האב די פסוקים ממעט צו זיין ארוסה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט ארוסה שתיא, אז ארוסה טרינקט יא, פארוואס ווי קען זי טרינקען? והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא, ווען רבי אחא בר חנינא איז געקומען פון דרום אתא, איז ער געקומען ואייתי מתניתא בידיה, ער האט געברענגט אזא ברייתא שטייט אין פסוק מבלעדי אישך, ווייזט אויס אז חוץ דעם וואס דער מאן

אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט, משכחת לה, ס'איז אמאל דא איך דארף ממעט זיין ארוסה, און איך קען דאס נישט ממעט זיין מבלעדי אישך, איך דארף האבן א צווייטן פסוק ממעט זיין, כגון שבא עליה ארוס בבית אביה, אויב דער ארוס איז געקומען בבית אביה בזנות, דעמאלט איז דאך קדמה שכיבת בעל

כגון שבא עליה יבם בבית חמיה, אז דער יבם איז געקומען נאכדעם ווי דער ברודער איז געשטארבן בבית חמיה. אויב אזוי, הא שומרת יבם קרית לה, דו רופסט זי אן זי איז א שומרת יבם, אשתו מעלייתא היא, ס'איז דאך זיין ריכטיגע פרוי. דהאמר רב, רב האט דאך געזאגט קנה לכל. די גמרא זאגט דארט הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד, דאס הייסט במזיד בזנות האט ער קונה געווען. זאגט רב אז דאס וואס שטייט קנה מיינט מען לכל, לגבי אלע דינים, אויב ער איז א כהן איז ער איר מאכיל בתרומה און ער ירש'נט איר און מטמא לה, און ער פטר'ט איר בגט בלא חליצה, די זעלבע זאך משקה אותה. איז דאך נישט קיין שומרת יבם, ס'איז דאך שוין אשתו. ענטפערט די גמרא, דאס וואס מיר זאגן אז שומרת יבם לויט ר' יונתן טוט זי נישט טרינקען, און לויט ר' יאשיה'ן דארף איך האבן א פסוק מרבה זיין אז זי טרינקט, דאס איז כשמואל ווי שמואל, דאמר וואס שמואל לערנט לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה. שמואל זאגט אז דאס וואס מיר זאגן א ביאה כל דהוא איז מען איר קונה, דאס לערן איך דאך אפ פון פסוק פון יבמה יבא עליה, ווייל עס שטייט נישט יבמה יקחנה לו לאשה, נאר יבא עליה, צו דערציילן אז די ביאה דאס איז די לקיחה לאשה שלו, איז לגבי וועלכע זאכן טוט עס נאר אויף לגבי די זאכן וואס שטייען אין דער פרשה. לגבי די מאל אז אז ירושת נכסי אחיו בין איך אויף כל קנימי, אבער לגבי אנדערע זאכן הייסט ס'נאך נישט כישתו. האבן מיר דא א מחלוקת פון רב און שמואל, רב זאגט א שומרת יבם ווערט נקנית בביאה כל דהוא, און מיר דארפן דאך איינלערנען אז דא אויף וואס רעדט זיך איך דארף האבן א פסוק ממעט זיין אז שומרת יבם אינה שותה, רעדט זיך אזא איין שומרת יבם וואס איז געווארן נקנית בביאה כל דהוא און דאס גייט לויט שמואל, זאגט די גמרא לימא וועל מיר זאגן רב דאמר כרבי יאשיה, רב וואס ער לערנט קנה לכל, ער האלט ווי רבי יאשיה, וואס ער לערנט אז שומרת יבם שותה, און ס'מוז זיך דאך רעדן בבא עליה, ווייל אויב נישט בא עליה איז דאך ניט קדמה שכיבת בעל לבועל וועט עס דאך נישט טרינקען. און שמואל דאמר כרבי יונתן, און שמואל וואס ער זאגט אז מען איז נישט קונה לגבי אלע זאכן, האלט ווי רבי יונתן אז שומרת יבם לא שותה. זאגט די גמרא, אמר לך רב, רב וועט דיר זאגן, אנא דאמרי אפילו לרבי יונתן, איך, כאטש איך האלט אז קנה לכל דבר, דאך וועל איך האלטן אינה שותה, אויב ס'איז נאר געווען ביאה כל דהוא אינה שותה. פארקערט גאר, מדאיצטריך קרא למעוטה, ווען איך דארף האבן א פסוק צו זאגן אז שומרת יבם אינה שותה, מכלל דאשתו מעלייתא היא, דארף איך דאך אננעמען אז ס'איז אשתו מעלייתא, ווייל אויב זאל נישט זיין אשתו מעלייתא איז דאך נישט תחת אישך, וואלט זי דאך זיכער נישט געטרינקען, וואלט איך דאך נישט געדארפן האבן קיין פסוק. און א כל שכן קען איך האלטן ווי רב יאשיה, וואס רב יאשיה זאגט אז שותה, און דאס וואס שטייט אז רב יאשי רב יאשיה איז מרבה פון איש איש, זאגט דער רשי איז לאו דווקא ער דארף נישט האבן דעם ריבוי, נאר דעם איש איש דארף ער פארט האבן אויף די זעלבע זאך וואס ר' יונתן זאגט לרבות אשת חרש ואשת שוטה אז די בית דין טוט מקנא זיין. ושמואל אמר און שמואל לערנט אנא דאמרי אפילו לר' יאשיה, איך האלט אפילו ווי ר' יאשיה, וואס ר' יאשיה לערנט אז שומרת יבם שותה, נו טאקע פאר דערפאר מדאיצטריך קרא לרבויה, ווייל איך דארף דאך האבן א פסוק איש איש מרבה זיין אז שומרת יבם איז שותה, פארוואס דארף איך האבן א פסוק אויב איך זאג רעדן מוז זיך דאך רעדן אז בא עליה יבם בבית חמיה

מכלל קומט דאך אויס דלאו אשתו היא כלל אז זי איז נישט אשתו לגבי אלע זאכן לגבי דעם דין ווי אז זאל איר ירשענען אז זאל מטמא זיין זיך מעגן זיך צו איר מטמא זיין אויב ער איז א כהן להאכילה תרומה איז א סימן לאו אשתו היא ווייל אויב ס'זאל זיין אשתו היא דארף איך דאך נישט האבן קיין פסוק מרבה זיין אויף שומרת יבם שותה און רשי איז דא מוסיף אז שמואל קען אוודאי אוודאי האלטן ווי רבי יונתן וואס ער זאגט אינו שותה, ווייל פארוואס זאג איך אינו שותה? ווייל לאו אשתו היא, און איך דארף נישט האבן אויף דעם קיין פסוק. און דאס וואס איז פריער געשטאנען אז רבי יונתן טוט עס אפלערנען פון א פסוק, איז לאו דווקא, איך דארף נישט האבן קיין פסוק אויף שומרת יבם, אז אינו שותה, ס'א פשיטא אינו שותה, ווייל זי איז דאך נישט אשתו. איי, איך האב דאך פריער עס אפגעלערנט פון פסוק תחת אישה, די תחת אישה וואס איך גיי אפלערנען נאר אסמכתא בעלמא, דער עיקר דארף איך האבן דעם תחת אישה אויף דעם וואס די גמרא דערמאנט אין ענדע פרק להקיש איש. לאשה, אזוי ווי דעמאלט ווען די אשה איז גידמת אדער חיגרת גיט מען איר נישט צו טרינקען, ביי חיגרת ווייל עס שטייט והעמיד, גידמת ווייל עס שטייט מען זאל געבן אויף איר האנט, איז די זעלבע זאך ביי איש אויב ער איז א גידם אדער א חיגר איז די זעלבע דין, און אשה לאיש אז אויב אזוי ווי דעמאלט ווען ער איז א סומא זאגן מיר אינה שותה, ווייל עס שטייט דאך ונעלם מעיני אישה, איז די זעלבע זאך דעמאלט ווען זי איז א סומא אינה שותה, אויף דעם דארף איך האבן דעם פסוק, אבער ממעט זיין שומרת יבם דארף איך נישט ממעט זיין ס'איז מיר א פשיטא אז שומרת יבם אינה שותה ווייל זי איז דאך נישט אשתו. רש"י.